מ'האלט די גמרא דף לט, מהייבט אן צוויי שורות לח עמוד ב', מהאט אפגעלאזט דא אינמיטן א מימרא פון רב, רב האט געפסקנט, המקדיש עבדו יצא לחירות, פארוואס? ווייל צו זאגן אז די עבד ווערט קדוש קדושת הגוף האט דאך נישט קיין פשט, ווייל א עבד קען נישט זיין קיין קרבן און מ'קען אים נישט בויען אלס א חלק פון די בנין הבית, איז האט נישט קיין ווערט פאר הקדש די עבד זאל זיין הקדש, און צו זאגען אז ער האט געמיינט איך בין מקדיש די ווערט פון די עבד דאס הייסט ס'איז א הקדש פון געלט דמי עבד וואלט ער געדארפט זאגען דמי עבד עלי פארוואס זאגט ער איך בין מקדיש די עבד ער וואלט געדארפט זאגען איך בין מקדיש דמי עבד אלא מאי זאגט רב ער האט געמיינט אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוק ביי כלל ישראל כי עם קדוש אתה לה' אלקיך ווען ער זאגט אז הרי עבד זה הקדש מיינט ער איך וויל די עבד זאל זיין א חלק פון עם קדוש דאס מיינט איך וויל אים משחרר זיין ממילא פארטייטשט מען זיין לשון אז ער מיינט באמת מפקיר זיין די עבד כדי משחרר צו זיין די עבד. יעצט רש"י האט אויך געפרעגט א שאלה, לכאורה איז דא נאך א צד, אפשר האט ער געמיינט מקדיש זיין די עבד להימכר, דאס הייסט אזוי ווי איך קען מקדיש זיין א בהמה טמאה צו הקדש, וואס טוט הקדש מיט די בהמה טמאה, מען קען דאך נישט נוצן די בהמה טמאה פאר א קרבן, בית דין וועט פארקויפן די בהמה, און די געלט וועט גיין פאר הקדש, איז אפשר וויל ער מקדיש זיין די עבד פאר די דמים, אז בית אז די הקדש זאל פארקויפן די עבד. זאגט רש"י צום סוף פון די עמוד לח עמוד ב איז א געוואלדיגע חידוש, וויבאלד לויט רב איז שייך א מושג מקדיש זיין די גוף פון די עבד באופן עם קדוש אתה דאס הייסט חירות, איז ממילא אפילו ער זאגט בפירוש איך וויל מקדיש זיין די עבד לדמים עס נישט העלפן, אזוי ווי די הלכה איז ווען איינער איז מקדיש א בהמה תמימה פאר בדק הבית, ער זאגט קלאר איך וויל מקדיש זיין א בהמה תמימה פאר בדק הבית, נישט פאר קדושת הגוף, נאר פאר בדק הבית, די הלכה איז ס'ווערט קדושת מזבח, וויבאלד ס'איז שייך קדושת מזבח, ווערט קדושת מזבח, איז אויב אזוי לויט רב, וויבאלד ביי די עבד איז שייך א מושג פון קדושת הגוף בנוגע ער זאל ווערן כי עם קדוש אתה דאס הייסט חירות, ממילא אפילו איך זאג קלאר איך וויל מקדיש זיין די עבד לדמים, ווערט אטאמאטיש חל דא א קדושת הגוף אז ס'חל דא א שחרור. על כל פנים, וויל די גמרא יעצט ברענגען א ראיה נישט ווי רב, אז המקדיש עבדו איז אינו יוצא לחירות, ווייל שטייט אין די ברייתא תנו תא שמע, המקדיש עבדו איינער וואס איז מקדיש די עבד, די הלכה איז עושה ואוכל, די עבד קען ארבעטען און די געלט וואס ער מאכט קען ער נוצען צו קויפען עסן, איך זאג נישט אז מ'איז דא מועל מיט די געלט, די געלט באלאנגט צו הקדש. ניין, שלא הקדיש אלא דמיו, זאלסט נישט מיינען אז די עבד ווערט א שטיק קדוש קדושה און ממילא זיין מעשי ידיים איז הקדש און ס'איז דא א איסור מעילה, ניין, כ'האב נאר מקדיש געווען דמיו, זאגט רש"י, לא אמר אלא הרי הוא הקדש לדמיו, אזוי ווי קרקע, אזוי ווי בהמה טמאה, וואס דארטן איז די גוף נישט קיין קדושת הגוף, ס'איז נאר קדוש אז הקדש קען פארקויפן די קרקע און די בהמה טמאה און די געלט גייט צו הקדש, די זעלבע זאך מיינט ער דא אז די עבד זאל די גזבר קענען פארקויפן. שטייט דא אז די גאנצע צד פון די ברייתא איז געווען א הקדש'דיגע דין די ברייתא קומט מפקיע זיין זאג נישט עס איז ממש קדוש א אמת'ע הקדש בנוגע מעילה ניין עס איז הקדש לדמיו נישט מעילה אבער דאס איז נישט איינגעפאלן פאר די ברייתא אז עס איז בכלל נישט קיין הקדש עס איז סתם קדוש אתה עס איז סתם א ענין פון יציאה לחירות אזוי ווי רב איז א ראיה נישט ווי רב דארף אבער פארשטיין דא פשט אין רש"י טאמער איך זאג דא אז עס איז קדוש לדמיו פארוואס טאקע נישט דא קיין מעילה בהמה טמאה לכאורה ביז די גזבר פארקויפט נישט די בהמה טמאה טאמער איינער באנוצט זיך מיט די בהמה איז משתמש מיט די בהמה לכאו' איז דא מעילה ס'איז נישט אנדערש פון אנדערע בדק הבית איז וואס עפעס דא ביי די עבד זאל נישט זיין מעילה זעהט אויס אז די מענטש האט נאר מקדיש געווען די די עבד נאר נישט כלפי איסורים נאר אויף דעם אז הקדש זאל האבן א בעלות צו קענען פארקויפן די עבד צריך עיון קצת על כל פנים ברענגט די גמרא לכאו' פון דעם א ראיה נישט ווי רב'ס שיטה אז מ'זעהט דא אז ווען איך מקדיש אן עבד גייט ער נישט ארויס לחירות, זאגט די גמרא הא מני ר' מאיר היא די ברייתא גייט טאקע נישט ווי רב, ווייל די ברייתא גייט לויט ר' מאיר, דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה, נארמאל ווען נישט ר' מאיר קען זיין אין הכי נמי, המקדיש עבדו פארטייטש זיך ער מיינט משחרר צו זיין, און ווען ער זאגט לשון הקדש מיינט ער כי עם קדוש אתה, אבער דא די ברייתא גייט ווי ר' מאיר וואס ער האלט אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ס'איז א מחלוקת אין מסכת ערכין, ס'דא א פרשה פון ערכין אין די תורה. א מענטש זאגט ערך פלוני עלי אדער ערכי עלי, איז די תורה גיט א געוויסע ערך, א סכום געלט וויפיל יעדע מענטש איז ווערט תורה'דיג, און ווען מען זאגט ערכי עלי, די ערך וואס די תורה שאצט אויף די גיל, דאס איז מחויב צו געבן צו הקדש. מבן חודש ביז חמש שנים איז איין פרייז, פון חמש שנים ביז צוואנציג איז נאך א פרייז, אבער פחות מבן חודש איז נישט דא קיין תורה'דיגע ערך. ס'איז אבער דא נאך א זאך, א מענטש זאגט דמי עלי, נישט די תורה'דיגע ערך, נאר מיין ווערט, וויפיל איך בין ווערט אין די שוק צו פארקויפן פאר אן עבד. דאס האט יעדער מענטש א ווערט, אפילו א פחות מבן חודש. טאמער איינער זאגט, ערך פחות מבן חודש עלי, זאגן די חכמים, ס'איז גארנישט חל, ווייל ס'איז נישט דא אזא מציאות, ס'איז נישט דא קיין ערך וואס די תורה גיבט פאר פחות מבן חודש, ממילא אין בדבריו כלום. ר' מאיר האלט, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ווען א מענטש זאגט א זאך, ער מיינט עפעס זאל חל זיין פון וואס ער זאגט, ער זאגט נישט סתם נארישקייט, ממילא טאמער די פשוטע פשט פון וואס ער זאגט האט נישט קיין פירוש, ווייל ס'איז טאקע נישט דא קיין ערך פון פחות מבן חודש, פארדרייט מען זיין ווערטער ביז ס'זאל האבן א פשט, ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה, זאג איך אז ער האט געמיינט אנשטאט זאגן די ערך עלי האט ער געמיינט צו זאגן דמים של פחות מבן חודש עלי דמים איז דא, וויפיל מ'שאצט אפ וויפיל מ'קען פארקויפן די קינד בשוק, איז לויט ר' מאיר וואס האלט אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ווען א מענטש זאגט עבד זה הקדש, וויבאלד אין אדם מוציא דבריו לבטלה, איז וועגן דעם פארטייטש איך, אז דער מענטש ווייסט אז א עבד איז נישט ראוי פאר הקרבה, ער איז נישט ראוי פאר בנין, מען קען אים נישט אריינבויען אין די וואנט פון די בית המקדש, איז ממילא וויבאלד ער האט געזאגט א לשון הקדש, האט ער געמיינט מקדיש זיין דמיו, אז איך זאג איך וויל מקדיש זיין די ווערד פון די עבד, די עבד קאסט טויזנט דאלער איך בין מקדיש טויזנט דאלער צו הקדש, איז ממילא דאס איז דער פשט אין די ברייתא, המקדיש עבדו עושה ואוכל שלא הקדיש אלא דמיו, יעצט גייט רש"י נישט ווי ער האט גערעדט אין די הוה מינא, די הוה מינא האט רש"י געלערנט דמיו מיינט איך בין מקדיש די עבד לימכר לדמיו, ניין איך טייטש שלא הקדיש אלא דמיו ער האט מקדיש געווען די דמים, די דמי עבד דאס האט ער מקדיש געווען. פרעגן די ראשונים, פארוואס קען מען, פארוואס איז דאס נישט ווי רב? מען קען לערנען ווי רב, אז לעולם מיינט די מענטש, אז איך וויל מקדיש זיין די עבד מיינט איך וויל אים מוציא זיין לחירות, ער זאל ווערן א איד, ער זאל הייסן עם קדוש. און אויב אזוי דאס אויך אין אדם מוציא דבריו לבטלה. איך נוץ די ווערטער וואס ער האט געזאגט, הקדש מיינט ער ווערט א איד. זאגן די זאגן די מפרשים אז דאס מיינט דא רש"י באווארענען רש"י זאגט אין אדם מוציא דבריו להקדש לבטלה פארוואס זאגט רש"י להקדש פון דעם זענען זענען דא וואס זענען מדייק אז די גאנצע יסוד פון ר' מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה איז א הקדש'דיגע דין ביי אנדערע דינים נישט ביי הקדש גייט נישט אן די כלל, אויף דעם פרעגט די אור גדול א קשיא, מען זעט קלאר מסכת נזיר אפילו ביי נזיר גייט אויך אן די דין פון ר' מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה הגם ס'איז נישט קיין הקדש, איז ממילא זאגן זיי פשט אין רש"י איז אזוי, רש"י קומט פארענטפערן די קשיא, וויבאלד די מענטש האט געזאגט עבד זה הקדש, זאגט רש"י די ווארט הקדש אין אדם מוציא דבריו לבטלה, פארוואס האט ער גענוצט די ווארט הקדש? ביסט גערעכט, לויט רב ווען א מענטש זאגט הקדש מיינט ער שחרור, אבער פאר דעם האט ער נישט געדארפט זאגען הקדש, ער האט געקענט זאגען א לשון שחרור, איך בין משחרר די עבד, איך בין מפקיר די עבד, פארוואס האט ער אנגעכאפט א לשון פון הקדש? אויף דעם זאגט ר' מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה, איז טאמער האט געזאגט די ווארט הקדש וויל ער ס'זאל זיין א הקדש'דיגע דין, נישט קיין שחרור'דיגע דין, נאר א הקדש'דיגע דין, וואס פאר א הקדש'דיגע דין קען זיין ער איז מקדיש די דמים פון די עבד? איי פארוואס קען מען נישט זאגן אזוי ווי מ'האט געלערנט אין די הוה אמינא ער איז מקדיש די עבד לדמיו אז די גזבר זאל פארקויפן די עבד? ווייל איז די ר ן פרעגט גראדע די קשיא און די ר ן ענטפערט ס'איז דא צוויי צדדים מען ווייסט נישט צו האט ער געמיינט מקדיש זיין די עבד לדמיו אדער די דמים פון די עבד איז ממילא גיבט מען הקדש די בעסערע צד. ס'איז מער כדאי פאר הקדש זאלן האבן די דמים פון די עבד וויפיל די עבד איז ווערט אנשטאטס האבן די עבד צו פארקויפן, ווייל טאמער מ'האט די עבד צו פארקויפן די עבד שטארבט פאר מ'האט אים פארקויפט האט בית דין אלץ פארלוירן, טאמער מ'זאגט ער האט געמיינט מקדיש זיין די דמי העבד איז ער שולדיג דמי העבד צו הקדש. אבער לויט רש י איז סתם אזוי מיושב זאגט די פני יהושע, ווייל רש י זאגט אז ווי ווייט מ'גייט ווי רב אז ווען א מענטש זאגט עבד זה הקדש איז דא א מושג אז ער מיינט צו זאגן כי עם קדוש אתה, איז אפילו ער איז בפירוש אפילו ער איז בפירוש מקדיש די עבד לדמיו, וועט חל זיין ווייטער א שחרור, אזוי ווי מקדיש תמימים לבדק הבית, וואס רש י זאגט וויבאלד ס'איז שייך קדושת הגוף זאגט מען נישט אז ס'איז חל קדושת דמים, איז דא אויך וויבאלד ס'איז שייך א קדושת הגוף אז ער מיינט שחרור, איז אפילו ער זאגט ער מיינט אפילו ער זאגט ער וויל מקדיש זיין די עבד לדמים, וועט חל זיין דא די שחרור. איז אויב אזוי וועט ווייטער אויסקומען אז די לשון הקדש איז לבטלה, איז כדי די לשון הקדש זאל נישט אויסקומען לבטלה האלט ר' מאיר מוז מען פארטייטשן ער האט געמיינט מקדיש זיין דמי העבד, אבער לויט די חכמים וואס האלטן אדם מוציא דבריו לבטלה וועט רב שטימען אז לעולם הגם ער האט געזאגט א לשון הקדש אדם מוציא דבריו לבטלה און ער מיינט שחרור'ן, טאקע די ווארט הקדש איז נישט מדויק. זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא ס'איז אויך מסתבר אז די ברייתא מוז שטימען לויט ר' מאיר ווייל דקתני סיפא וכן הוא שהקדיש עצמו עושה ואוכל אזוי ווי ווען א מענטש איז מקדיש די עבד זאגט מען די עבד איז עושה ואוכל די זעלבע זאך ווען די מענטש איז זיך אליין מקדיש קען ער אויך ארבעטען און נוצען די געלט צו עסן און איך זאג נישט אז א מעשה ידיים איז הקדש, איי ער האט זיך מקדיש געווען, זאגט די ברייתא שלא הקדיש אלא דמיו, איך זאג ער האט געמיינט מקדיש זיין וויפיל ער איז ווערט, נישט ער האט געוואלט זיך אליין מקדיש זיין, אזוי זאגט די ברייתא, איז אי אמרת בשלמא רבי מאיר היא שפיר, טאמער דו ביסט מוקים די משנה ווי, די ברייתא ווי רבי מאיר איז זייער גוט, וויבאלד ס'איז דא א כלל אין אדם מוציא דבריו לבטלה, איז ממילא הגם ער האט געזאגט איך בין הקדש, מיינט ער צו זאגן די ווערט מיינע דמים איז הקדש, וויפיל איך בין ווערט דאס בין איך מקדיש. אלא אי אמרת רבנן היא, טאמער דו ווילסט זאגן אז די ברייתא גייט ווי די רבנן, און ווען א מענטש זאגט עבד זה הקדש מיינט ער צו זאגן איך בין מקדיש די עבד לדמיו, איז אויב אזוי גאנץ פיין פארשטיי איך בשלמא עבדו לדמי קאי, ווען איך בין מקדיש די עבד קען איך זאגן איך מיין מקדיש זיין די עבד לדמיו אז די גזבר זאל פארקויפן די עבד ווייל דאס האט א פשט, אלא איהו לדמי קאי, וואס מיינט עס ווען ער איז זיך אליין מקדיש, ס'איז שייך מ'זאל זיך מקדיש זיין אז בית דין זאל אים פארקויפן פאר געלט? ער איז דאך א בן חורין מ'קען אים נישט פארקויפן, איז אויב אזוי האט עס נישט קיין פשט. נאר מוז זיין ס'גייט ווי ר' מאיר, און מ'פארטייטשט אין אדם מוציא דבריו לבטלה און דא אויך מיינט ער מקדיש זיין דמי עצמו און נישט זיך אליין. זאגט די גמרא לימא כתנאי די שאלה פון רב צו מ'קען מקדיש זיין א עבד צו נישט, אדער צו ער גייט ארויס לחירות איז א מחלוקת תנאים, ווייל שטייט המקדיש עבדו אין מועלים בו, עס איז נישט דא קיין מעילה, ר' שמעון גמליאל אומר, טאמער מ'איז מקדיש עבדו איז יא דא מעילה, מועלים בשערו, פארוואס דווקא שערו, גייט די גמרא מסביר זיין, על כל פנים וואס איז די מחלוקת, מאי לאו בהא קמיפלגי, מר סבר קדוש און מר סבר לא קדוש, די מאן דאמר וואס האלט אז ווען מ'איז מקדיש אן עבד איז חל דא א הקדש איז דא מעילה, די מאן דאמר וואס האלט ס'איז נישט דא קיין הקדש, ס'גייט ארויס לחירות אזוי ווי רב, איז נישט דא קיין מעילה. פרעגט די גמרא ותסברא אז די מחלוקת דא איז צו ס'איז הקדש צו נישט, אויב אזוי האי מועלין בו ואין מועלין בו, האי קדוש ואינו קדוש מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין די מחלוקת איז צו ס'איז קדוש צו ס'איז נישט, פארוואס שטעלט מען אוועק די מחלוקת צו ס'איז דא מעילה צו ס'איז נישט דא מעילה, מעילה איז א נפקא מינה וואס קומט ארויס פון הקדש, די עיקר מחלוקת איז צו ס'איז חל די הקדש צו נישט, דאס וואלט דאך די משנה געדארפט מסביר זיין, דאס זענען די צוויי צדדים פון די מחלוקת. אלא דכולי עלמא קדוש, יעדע איינער איז מודה, ווען איך בין מקדיש א עבד, איז עס קדוש, און ווי רש"י זאגט קדוש מיינט אז איך בין מקדיש די עבד לדמיו, און לכאורה קומט דאך אויס אויב אזוי נישט ווי רב, אבער דאס איז נישט קיין מחלוקת יעדע איינער פון די צוויי תנאים האלט אז ס'איז חל דא א הקדש אויף די עבד, וואס איז די מחלוקת והכא בהא קמיפלגי מר סבר עבדא כמקרקעי דמי און מר סבר כמטלטלי דמי, הקדש איז דא מעילה, אבער הקדש פון קרקעות איז נישט דא קיין מעילה, ווייל הקדש לערנט זיך א גזירה שווה פון תרומה חטא חטא מתרומה, און אזוי ווי תרומה איז נאר חל אויף א דבר תלוש נישט אויף א דבר מחובר, איז מעילה איז אויך נאר דא אן איסור ביי א דבר תלוש נישט ביי א דבר מחובר, איז ביי קרקעות זענען מופקע פון די דיני מעילה. איז די שאלה איז א עבד איז זיכער קדוש, אבער אונז ווייסן אז ס'איז דא א פסוק והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה מ'איז מקיש עבד צו קרקע, איז די שאלה איז צו עבד האט א דין פון קרקע, טאמער האט א דין פון קרקע הגם ס'איז קדוש נישט דא קיין מעילה, טאמער האט א דין פון מטלטלין איז דא מעילה, דאס איז די מחלוקת. זאגט די גמרא אי הכי אדמיפלגי בשערו ליפלגי בגופו, פארוואס דער מאן דאמר וואס האלט ס'איז דא מעילה זאגט ס'איז נאר דא מעילה בשערו, די גאנצע גוף דארף האבן מעילה ווייל א עבד איז קדוש און עס איז כמטלטלי וואס עפעס דווקא שערו אלא דכולי עלמא עבדא כמקרקעי דמי, יעדע איינער האלט אז חל די הקדש אויף די עבד און יעדע איינער האלט אז די עבד האט א דין פון קרקע, קרקע נישט דא קיין דין מעילה, והכא בשערו העומד לגזוז קמיפלגי דא רעדט מען אזא עבד וואס די האר איז אים געוואקסן לאנג און נארמאל וואלט ער שוין גענומען וואלט ער זיך שוין אפגעגאלט, איז ממילא די שער איז עומד אפצושניידן איז נארמאל, אן עבד האט טאקע דין פון קרקע מען קען נישט מועל זיין, אן עבד'ס האר איז א חלק פון די עבד איז א חלק פון די קרקע, אבער טאמער ס'איז שוין גענוג לאנג געוואקסן די האר אז ס'איז עומד לגזוז, האלט ר' מאיר. אז האלט איינער פון די מאן דאמרים אז אז ס'איז כגזוז דמי מר סבר דער וואס זאגט אז מען איז מועל בשערו האלט אז וויבאלד ס'איז עומד לגזוז קוקט מען עס שוין אן כגזוז דמי אזוי ווי ס'איז שוין אפגעשוירן איז עס שוין מטלטלין ס'איז אויס קרקע ס'איז דא מעילה און מר סבר דער מאן דאמר זאגט אין מועלין בו ער האלט לאו כגזוז דמי סוף סוף ס'איז א חלק פון די עבד די עבד איז קרקע נישט דא קיין מעילה זאגט די גמרא, טאמער דאס איז די מחלוקת, לימא הני תנאי כהני תנאי, איך האב א ענליכע מחלוקת, דבר העומד לגזוז איז כגזוז דמי, דתנן, ר' מאיר אומר, יש דברים שהן כקרקע, ס'דא זאכן וואס איז אזוי ווי קרקע, ווייל ס'איז טאקע מחובר לקרקע, אבער הלכה'דיג ואינם כקרקע, מען גיבט עס נישט א דין פון קרקע. ואין חכמים מודים לו, חכמים זענען נישט מודה, זיי האלטן טאמער ס'איז מחובר לקרקע, האט עס א דין פון קרקע, וואס איז דא די שאלה? כיצד? ס'דא א דין פון מודה במקצת, איינער וואס איז מודה במקצת איז חייב שבועה. אבער דאס איז דווקא ווען מ'איז מודה במקצת אויף מטלטלין, טאמער די תביעה איז א תביעה אויף קרקעות, און ער איז מודה במקצת אויף קרקעות, איז דא א כלל אין נשבעין על הקרקעות. איז דא רעדט מען, איינער ס'איז געווען א כיצד, עשר גפנים טעונות מסרתי לך, די מפקיד זאגט פאר די שומר, איך האב דיך געגעבן צו היטן צען גפנים אנגעפילט מיט טרויבן, וואס איז געווען אין מיין פעלד, און איך האב דיך געבעטן זאלסט זיין א שומר, און איך קום יעצט צוריק ס'איז נישט דא קיין טרויבן, בין איך תובע די אלע עשר גפנים. והלה אומר, דער שומר זאגט, אינן אלא חמש, איך בין מסכים האסט מיר געגעבן פינף צו היטן, ס'איז נישט געווען מער פון פינף, איז ער א מודה במקצת. ר' מאיר מחייב מודה במקצת חייב שבועה. וחכמים אומרים, וואס עפעס, כל המחובר לקרקע הרי כקרקע, די גפנים זענען דאך קרקע, די טרויבן איז מחובר לקרקע, האט עס דין פון קרקע, קרקע איז דא א כלל אין נשבעין על הקרקעות. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא וואס טאקע פשט אין ר' מאיר? דא רעדט מען ענבים העומדות ליבצר. די טרויבן זענען שוין געווען געצייטיגטע טרויבן און ס'איז שוין געקומען די זמן אפצושניידן די טרויבן. איז ממילא דאס איז דא די מחלוקת. ס'איז געווען עומדות ליבצר איכא בינייהו. דרבי מאיר סבר כבצורות דמיין וויבאלד ס'איז עומד ליבצר קוקט מען עס שוין אן כאילו ס'איז שוין אפגעשניטן איז דאס שוין מטלטלין איז דאס נישט קיין פראבלעם פון איין איש בנ א כ ק איז דא א חיוב מודה במקצת מאכט א שווייה פון רבנן ס א ווי סוף כל סוף ס'איז מחובר לאו כ בצירית דאמרין און ממילא האט עס א דין פון כ ק איז איין איש בנ א א כ ק איז ר' מאיר וואס האלט כ בצירית דמי ער זאל זיין די זעלבע שיטה וואס האלט אז די שר פון די עבד העומד לגזוז האט א דין כ גוזז דמי און ממילא איז דא מעילה

ווערן די ענבים שוואכער און שוואכער, איינמאל ס'איז שוין געצייטיגט האט עס נישט קיין שום ווערד זיין אויפן בוים, פארקערט ס'ווערט נאר קאליע, איז ביי אזא סארט עומד ליבצר זאגט ר' מאיר ס'איז כבצור דמי ווייל ס'האט נישט קיין שום בענעפיט פון זיין מחובר צו די בוים, אבל הכא ביי די שער, כמה דקאי אשבוחי משבח, ס'נישט דא קיין פראבלעם די האר זאל בלייבן אויפן גוף פון די עבד, וואס מער ס'בלייבט אויפן קאפ וואקסט עס לענגער, דארטן קען זיין ר' מאיר האלט לאו כגזוז דמי. ממילא איז נישט תלוי הא בהא. זאגט די גמרא כי סליק רבי חייא בר יוסף, ווען רבי חייא בר יוסף איז ארויף געגאנגען קיין ארץ ישראל, אמר להאי שמעתא דרב קמיה דרבי יוחנן, פריער האט מען געזעהן רב יוסף האט געזאגט אין די נאמען פון רב, המפקיר עבדו יצא לחירות, האט ער איבערגעזאגט די מימרא פון רב פאר רבי יוחנן, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט אמר רב הכי, רב האט טאקע אזוי געזאגט, פרעגט די גמרא וואס וואונדערט ער זיך אזוי שטארק, ואיהו לא אמר הכי, רבי יוחנן אליין האט נישט אזוי געהאלטן, והאמר עולא אמר רבי יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, האלט ער אויך די זעלבע דין, ער האלט אויך המפקיר עבדו הייסט עס ער האט אים משחרר געווען, ער לייגט צו וצריך גט שחרור אז די קנין ממון איז גייט ער אראפ מיט די הפקר, און ער דארף האבן א גט שחרור כדי מותר צו זיין חתונה האבן מיט א בת חורין, איז וואס וואונדערט דיך אזוי שטארק, זאגט די גמרא הכי קאמר ליה, אמר רב כוותי, זייער גוט, רב זאגט טאקע ווי מיר אויך, איכא דאמרי אז דאס וואס ער האט זיך געוואונדערט איז ווייל לא סיימוה קמיה, ער האט נאר איבערגעזאגט די לשון פון ר' יוסף, ר' יוסף אמר רב, המפקיר עבדו יצא לחירות, האט אבער נישט צוגעענדיגט די מימרא, ווייל שפעטער האט מען געזען אין די גמרא למד ח עמוד ב', אז חייא בר אבין רבי חייא בר אבין האט געזאגט אין די נאמען פון רב, אז המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, די ווערטער וצריך גט שחרור האט ער נישט דערציילט פאר רבי יוחנן, ממילא האט רבי יוחנן זיך געוואונדערט, אמר ליה ולא אמר רב צריך גט שחרור, רב האט נישט מוסיף געווען אז ס'איז טאקע יצא לחירות אבער ס'פעלט נאך אויס א גט שחרור, ורבי יוחנן לטעמיה, דאמר עולא אמר רבי יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, ממילא האט ער זיך געוואונדערט פארוואס האט נישט איבערגעזאגט פון רב צריך גט שחרור. גופא. אמר עולא אמר רבי יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, פארוואס? ווייל די הפקר נעמט ארויס די קנין ממון, ס'בלייבט א קנין איסור, אויף דעם דארף האבן א שטר שחרור. איתיביה ר' אבא לעולא, שטייט א הלכה גר שמת, א גר וואס שטארבט און ער האט נישט קיין יורשים און נישט געהאט קיין קינדער נאך ער איז נתגייר געווארן, די אלע קרובים פון פריער איז כמאן דליתא, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, קומט אויס דאס איז די איינציגע מין מענטש וואס האט נישט קיין קרובים, האט נישט קיין יורשים, א גר. איז בזבזו ישראל נכסיו, אלע אידן זענען געגאנגען מ'האט זוכה געווען פון זיין נכסים מן ההפקר, ס'איז נישט דא קיין יורשים, והיו בהן תוך די נכסים איז אויך געווען עבדים, איז די הלכה איז בין גדולים ובין קטנים קנו עצמן, חכמים האלטן, אלע עבדים פון די פון די נכסים, סיי גרויסע סיי קטנים, זענען זיך אליין קונה, די רגע די אדון איז געשטארבן, זענען זיי זיך קונה מן ההפקר, פאר א צווייטער קען קונה זיין, האבן זיי זיך שוין אליין קונה געווען, זיי ווערן בני חורין. ס'איז משמע, זיי זענען אמת'ע בני חורין, אזוי ווי א איד, זיי קענען חתונה האבן מיט אידן. אבא שאול אומר דווקא די גדולים קנו עצמן בני חורין, ווייל די גדולים האבן א יד, קענען זיי זיך קונה זיין, קטנים, א קטן אין לו יד, ממילא איז ער זיך נישט זוכה, איז כל המחזיק בהן זכה בהן, ווער ס'איז זוכה אין די קטן ערשט, ער באקומט, די קטן פארן עבד. על כל פנים פרעגט די גמרא א קשיא אויף עולא, דו זאגסט דאך אז המפקיר עבדו יצא לחירות אבער ער דארף נאך אלץ האבן א גט שחרור כדי חתונה צו האבן מיט א איד, דא וואס איז געווען? די גר איז געשטארבן, ס'איז א בחינה פון הפקר, וכי מי כתב גט שחרור לאלו, פארוואס זאגסטו דא אז די עבדים גדולים לכולי עלמא און די עבדים קטנים לויט די חכמים גייען ארויס לחירות, ס'איז משמע זיי גייען ארויס לחירות און זיי קענען אפילו חתונה האבן מיט א איד, ווי איז דא די גט שחרור? קיינער האט נישט געשריבן קיין גט שחרור, און יעצט איז נישט דא ווער ס'זאל שרייבן א גט שחרור ווייל די גר איז געשטארבן. אמר האט עולא געזאגט דמי האי מדרבנן כלא גמיר אינשי שמעתא, ס'זעט מיך אויס די רבנן וואס פרעגן דא די קשיא קענען נישט לערנען קיין גמרא, וטעמא מאי, וואס איז געווען אזוי שווער מיט זייער קשיא? אמר רב נחמן קסבר עולא עבדא דגר כי אשתו, עולא האט געהאלטן אז אזוי ווי מ'דארף צוגלייכן די עבד פון א גר צו א אישה, מען לערנט דאך ארויס א גזירה שווה עבדים פון נשים, לה לה מאישה, איז מה אשתו אין משתלחה בלא גט, אזוי ווי אן אישה, ווען א מאן וויל מתיר זיין זיין פרוי חתונה האבן מיט א צווייטע מחיים, איז דא איין וועג, מיט א גט, מה אשתו משתלחה. אנטשולדיגטס, עולא האט געזאגט אז מען קען נישט צושטעלן די מעשה פון די גר צו זיין פסק פון הפקר, ווייל א עבד איז דומה צו אן אישה, אין הכי נמי, מחיים המפקיר עבדו, מחיים די איינציגע וועג ווען א איש וויל ארויס נעמען זיין פרוי מחיים זי זאל קענען חתונה האבן מיט א צווייטע, איז דווקא מיט א גט, איז וועגן דעם מפקיר עבדו לחירות דארף האבן א גט שחרור, אבער במיתה איז משתלחה בלא גט, איז אף עבדים משתלחין בלא גט, די זעלבע זאך אן עבד, ווען ס'איז דא א אדון וואס לעבט, אין הכי נמי, איז אזוי ווי די מאן לעבט דארף האבן א גט, דארף האבן א שטר שחרור, אבער ווען די אדון שטארבט, איז אזוי ווי די בעל שטארבט, אזוי ווי ווען די בעל שטארבט, גייט ארויס די פרוי לחירות, זי קען חתונה האבן מיט וועמען זי וויל, זי איז מותר לשוק אפילו אן א גט, די זעלבע זאך אן עבד ווען די אדון שטארבט איז מותר, איז ממילא זייער גוט, די אדון איז געשטארבן, די גר איז געשטארבן, גייען ארויס די עבדים לחירות. פרעגט די גמרא, אי הכי טאמער די מיתה אליין איז מפקיע לחירות לגמרי, איז אפילו ישראל נמי, אפילו א איד וואס האט יא יורשים און ער שטארבט, זאלן די עבדים ארויסגיין לחירות? מען ווייסט דאך די הלכה איז נישט אזוי, זאגט די גמרא, אמר קרא והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ס'איז דא א גזירת הכתוב אז עבדים גייען איבער בירושה צו די קינדער, ווען שטעל איך צו עבדים צו צו אישה? אזוי ווי ביי א אישה, א אישה האט נישט די מאן א קנין ממונות אין די אישה האט נאר א קנין איסור, דורך די מיתה איז ער מתיר די קנין איסור, א גר שמת וויבאלד תיכף מיט די מיתה איז נישט דא וועם ווי ס'זאל גיין די קנין ממון, איז די עבד זיך אליין קונה, איז נישט דא קיין קנין ממון און די קנין איסור איז פוקע, אזוי ווי ביי א אישה מיתה איז מפקיע די קנין איסור, אבער א ישראל וואס האט יורשים און די ממונות איז נישט פוקע ווייל ס'גייט תיכף איבער בשעת מיתה צו די יורשים, ממילא איז נישט דומה צו אן אישה, איז דארטן ירש'ן די קינדער די עבדים. פרעגט די גמרא זייער גוט ווען ס'איז דא ירושה, אבער אי הכי המפקיר עבדו ומת, נמי, אין א פאל ווי איינער איז מפקיר זיין עבד, מחיים, קומט אויס די קינדער וועלן נישט ירש'ן די עבד ווייל די קנין ממונות איז שוין פוקע, יעצט איז נאר געבליבן א קנין איסור, איז יעצט אז ער שטארבט, זאל מפקיר זיין די קנין איסור אויך, אזוי ווי דו זאגסט אז ווען א מאן שטארבט איז די אישה מותר, איז דא אויך, די עבד איז ממש ווי אן אישה, איינמאל האט ער מפקיר געווען האט ער נאר אין די עבד א קנין איסור, אזוי ווי א מאן האט אין א פרוי, אזוי ווי ווען א מאן שטארבט איז די קנין איסור פוקע, אזוי אויך ווען די אדון שטארבט איז די קנין איסור פוקע, איז אלמה אמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה, אמימר זאגט דאך נישט אזוי, אמימר זאגט איינער וואס האט געהאט א עבד ער האט עס מפקיר געווען, און יעצט שטארבט ער, איז דעי עבד האט שוין מער נישט קיין תקנה ער קען נישט חתונה האבן, פארוואס? איז רש י מסביר, ווייל וויבאלד האט ער מפקיר געווען איז די קנין ממונות איז פקע, די איינציגע זאך וואס איז געבליבן פאר די בעלים איז א קנין איסור, ווען ער שטארבט קען מען נישט מוריש זיין די קנין איסור צו די קינדער אז זיי זאלן קענען משחרר זיין, ווייל זאגט רש י אין ירושה לא הוריש מען קען נישט מוריש זיין נאר איסור, ממונות קען מען מוריש זיין נישט איסור, איז אויב אזוי ווער גייט מתיר זיין די פרוי? ווער גייט מתיר זיין די עבד? אזוי זאגט אמימר. איז לכאו' דאס שטימט נישט מיט עולא, ווייל מ'האט דאך יעצט געזאגט, טאמער איינער איז מפקיר עבדו ומת, לויט עולא וואלט געדארפט אויסקומען ס'אזוי ווי אן אישה, זאל זי ארויסגיין לחירות די עבד, פארוואס זאגט אמימר נישט אזוי? זאגט די גמרא דאמימר קשיא, אין הכי נמי, די מימרא פון אמימר איז טאקע שווער. אמר ר' יעקב בר אידי אמר ר' יהושע בן לוי, הלכה כאבא שאול, ס'האט מען געזען א מחלוקת אבא שאול און די חכמים, א גר שמת, און ער לאזט איבער עבדים קטנים, חכמים האבן געהאלטן די עבדים קטנים זענען זיך זוכה, אזוי ווי עבדים גדולים, אבא שאול זאגט ניין, קטנים אין להם יד, און זיי קענען נישט זוכה זיין אין זיך און כל המחזיק בהם זכה. האט רבי יעקב אידי געזאגט נאך רבי יהושע בן לוי אז מען פסק'נט ווי אבא שאול אז קטנים אין להם יד און ממילא זענען זיך נישט זוכה ווען דער אדון שטארבט. פרעגט די גמרא, אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי, דאס וואס דו זאגסט איבער א פסק פון רבי יהושע בן לוי אז ער פסק'נט, ווי אבא שאול בפירוש שמיע לך האסט געהערט קלאר די ווערטער פון ר' יהושע בן לוי הלכה כאבא שאול או מכללא שמיע לך האסט געזען א מעשה און פון די מעשה האסטו אויפגעבויט דיין שיטה זאגט די גמרא מאי כללא וואס זאל זיין די מעשה דאמר ר' יהושע בן לוי אמרו לפני רבי אמר טאמער די אדון זאגט נתייאשתי מפלוני עבדי איך האב זיך מייאש געווען פון מיין קנעכט יאוש זאגט רשי איז א לשון הפקר מאי וואס איז די הלכה פון די עבד אמר להם האט רבי געזאגט אומר אני אין לו תקנה, לערנט רש י, די עבד האט נישט קיין תקנה ער קען מיט קיינעם נישט חתונה, ער קען נישט חתונה האבן מיט א בן חורין, ווייל ס'איז טאקע הפקר, אבער די קנין איסורא לא פקע, ממילא אן א שטר חירות קען ער נישט חתונה האבן מיט א בן חורין, אבער מאידך גיסא קען ער אויך נישט חתונה האבן מיט א שפחה, דאס איז רש י'ס חידוש, זאגט רש י פארוואס נישט, ווייל וויבאלד איך האב סוף כל סוף מפקיר געווען די קנין ממונות, זאגט רש י הרי משוחרר הוא קצת, אבער ואינו גמור, איז ס'איז גענוג די חצי שחרור אז ער קען שוין מער נישט וואוינען מיט א שפחה, אזוי ווי א חצי עבד חצי בן חורין קען נישט וואוינען מיט א שפחה, תוס' דף מ' דינגט זיך, תוס' האלט אז אין לו תקנה בין איך גיי איך חתונה האבן מיט א איד, אבער מיט א עבד קען מיט א שפחה קען מען נאך אלץ וואוינען, על כל פנים רשי שיטה איז אז רבי זאגט דא אין לו תקנה אלא בשטר נישט מיט א שפחה נישט מיט א בן חורין, מיט א בת חורין קען ער חתונה האבן ביז ער באקומט א שטר שחרור. דאס איז די פסק וואס רבי יהושע בן לוי האט איבערגעזאגט פון רבי. ואמר רבי יוחנן מסביר צו זיין די פסק פון רבי, מאי טעמא דרבי, גמר לה לה מאישה, מ'לערנט א גזירה שווה עבד פון אישה, מה אישה בשטר, אף עבד נמי בשטר, אזוי ווי אן אישה ווען די בעל איז מפקיר די אישה קען זי נישט חתונה האבן מיט קיין צווייטע נאר ביז זי באקומט א גט, די זעלבע זאך אפילו איך בין מפקיר די עבד אן א גט שחרור קען זי נישט חתונה האבן. עד כאן המעשה. זאגט די גמרא פון דא האבן זיי געוואלט האסט אפשר מדייק געווען הלכה כאבא שאול וקא דייקת מינה שטעלסט דאך צו עבד כאישה איז אויב אזוי איז ער דומה צו אישה, מה אישה איסורא ולא ממונא, אף עבד נמי איסורא ולא ממונא, ווילסט דאך צושטעלן א עבד צו אן אישה, וואס איז אן אישה? אן אישה איז א פרוי וואס די מאן האט נאר א קנין איסור נישט קיין קנין ממונות, איז ווען דו ווילסט לערנען עבד פון אישה איז דווקא אזא סארט עבד ווי ס'איז נאר דא א בעלות פון איסור נישט קיין בעלות פון ממונות, איז ממילא דאס איז דווקא למשל א אין א פאל ווען מ'איז מפקיר אן עבד גדול. ביי אן עבד גדול וויבאלד ער האט א יד איז ממילא נאכן מ'איז אים מפקיר איז ער שוין נישט די ממונות פון די אדון ס'איז נאר דא די די די איסור אויף דעם זאג איך אז מ'דארף האבן א שטר שחרור כדי כדי אראפצונעמען די קנין איסור אבער אן עבד קטן וואס האט נישט קיין יד איז דארט נאכאלץ דא א ממונות'דיגע דין איז אויב אזוי דא דארף מען נישט אנקומען צו א שטר כדי ער זאל האבן א תקנה, אפילו פאר די גט שחרור קען ער נאך אלץ חתונה האבן מיט א שפחה ווייל די ממון איז נישט פקע. אויב אזוי זעה איך ווי אבא שאול איז דאך אויס א פליאה עצומה, ווייל הא גופא אנו דנין, איז די הלכה כאבא שאול צו נישט, טאמער איך האלט ווי די חכמים, קומט אויס אפילו עבד קטן האט יא א יד, אויב אזוי איז א עבד קטן איז אויך דומה צו אישה, די גאנצע טעם וואס די גמרא זאגט און ווי רש"י איז מסביר אז א עבד קטן איז נישט דומה צו אישה, פארוואס נישט? ווייל ווייל ס'איז דא א דררא דממונא ווייל ער האט נישט קיין יד, טאמער מ'האלט ווי די חכמים האט ער דאך יא א יד, איז צריך עיון דא ווי רש"י לערנט די גמרא. על כל פנים, פרעגט די גמרא, וואס איז אזוי שלעכט אי מכללא מאי? לאמיר זאגן דו ווילסט זאגן אז איך האב נישט געהערט פון רבי יהושע בן לוי, איך האב עס געלערנט פון די מעשה, פארוואס איז דאס נישט גענוג? אמר ליה, ווייל פון די מעשה האסטו נישט קיין קלארע הוכחה אז ער האלט ווי אבא שאול, די גאנצע הוכחה איז געבויט פון דעם וואס ער זאגט אז א עבד איז דומה צו איש, און דו ווילסט זאגן דווקא עבד גדול איז דומה צו איש און נישט קיין עבד קטן. אפשר דאס וואס מ'איז מדמה עבד צו אישה איז גאר א צווייטע זאך, אמר ליה אדרבה, דוק מיניה לאידך גיסא, מ'קען לערנען פונקט פארקערט, מ'קען לערנען נישט ווי אבא שאול, און זאגן אזוי, מה אישה, אזוי ווי די אישה ווען א מאן איז מגרש אישה די הלכה איז אז זי איז מותר בין גדולה בין קטנה אפילו אישה קטנה איז אויב מען לערנט עבד פון אישה אף עבד נמי בין גדול בין קטן טאמער איך בין מפקיר אפילו עבד קטן איז אויך געזאגט געווארן די דין אז אינו יוצא לחירות אלא מיט א גט שחרור. פארוואס נישט ווי אבא שאול? ווייל אפילו אן עבד קטן איז אויך פוקע די די ממונות'דיגע דין מיט די הפקר, ממילא קען זיין פונקט פארקערט, ס'איז נישט ווי אבא שאול. אויף דעם האט ער געענטפערט אמר ליה, האט ער געזאגט בפירוש שמיע לי, ווען איך האב איבערגעזאגט הלכה ווי רבי יהושע בן לוי האט גע'פסק'נט ווי אבא שאול, איך האב עס געהערט בפירוש נישט פון א מעשה, ממילא איז עס פארלעסליך. זאגט די גמרא א פונקט פארקערטע מימרא יעצט, רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אין הלכה כאבא שאול, רבי יוחנן האט געזאגט מען פסק'נט נישט ווי אבא שאול, מען פסק'נט ווי די חכמים, אז אפילו א עבד קטן איז אויך האט אויך א יד זוכה צו זיין מן ההפקר. אמר ליה רבי זירא לרבי חייא בר אבא, פון ווי האסטו דאס געהערט פון רבי יוחנן? בפירוש שמיע לך, או מכללא שמיע לך, מאי כללא? דאמר רבי יהושע בן לוי די זעלבע מעשה, דאמר רבי יהושע בן לוי אמרו לפני רבי, טאמער איינער זאגט נתייאשתי מפלוני עבדי מהו, וואס איז די הלכה פון די עבד? אמר להם האט רבי געזאגט אומר אני אין לו תקנה אז די עבד האט נישט קיין תקנה אלא בשטר, ווייל וויבאלד ער האט אים מפקיר געווען, ממילא איז דא עפעס א חצי שחרור, איז ער שוין אסור מיט א בת חורין, אבער ס'איז דאך נישטא קיין גאנצע שחרור אן די שטר, ממילא איז ער אסור, אנטשולדיגט, וויבאלד ס'איז דא א חצי שחרור מצד די ממונות איז ער אסור בעבד, אסור מיט א שפחה אבער נאך אלץ אסור בבן חורין אן די שטר. ואמר רבי יוחנן מאי טעמא דרבי גמר לה לה מאישה, מה אישה בשטר אף עבד נמי בשטר, אזוי ווי אן אישה ווען מ'איז מפקיר די אישה העלפט עס נישט אן קיין גט, אף עבד נמי ווען מ'איז מפקיר העלפט נישט אן קיין שטר שחרור. וקא דייקת מינה, פונקט פארקערט. וקא דייקת מינה, כאישה, לערנסט דאך עבד פון אישה, איז אויב אזוי מה אישה בין גדולה בין קטנה, אף עבד נמי בין גדול בין קטן, אזוי ווי אישה ווען ער איז מגרש א אישה קטנה איז זי מותר לעלמא, הוא הדין א עבד ווען איך בין מפקיר אן עבד קטן בין גדול בין קטן איז אויך די דין אז ס'העלפט נישט אן א גט שחרור. זעה איך אז אפילו א עבד קטן האט די זעלבע דין ווי א עבד גדול, א ראיה נישט ווי אבא שאול, זאגט די גמרא ואי מכללא מאי, וואס איז עס שלעכט אז מען איך לערן עס פון די מעשה, זאגט די גמרא ווייל אדרבה פון די מעשה איז נישט קיין הכרח, ווייל דוק מינה להך גיסא מען קען ברענגען א פונקט פארקערטע ראיה ווי די גמרא געזאגט פריער, אפשר מה אישה, ווילסט צושטעלן עבד צו אישה, שטעל צו אזוי, מה אישה איסורא ולא ממונא, אזוי ווי א אישה רעדט מען אזא אישה וואס ס'האט נאר קנין איסור נישט קיין קנין ממונות, דאס הייסט ווייל יעדע אישה איז נישט דא קיין קנין ממונות, איז אויב אזוי די עבד וואס לערנט זיך פון אשה אף עבד נמי איסורא ולא ממונא, דווקא עבד גדול ולא עבד קטן. ממילא פון דא האסטו נישט קיין ראיה. אמר ליה זארג זיך נישט בפירוש שמיע לי איך האב געהערט בפירוש ווי ער זאגט איין הלכה כאבא שאול. אמר מר, מ'האט געלערנט פריער רבי האט געזאגט אמר להם אומר אני טאמער איך בין מפקיר אן עבד אין לו תקנה אלא בשטר די איינציגע תקנה פאר די עבד צו קענען חתונה האבן איז דווקא מיט א שטר שחרור. איז משמע אז דווקא א שטר שחרור איז אים מתיר, אבער טאמער דער עבד וויל זיך פודה זיין מיט כסף, ער וויל צאלען די אדון, איינער האט אים געגעבען געלט על מנת שאין לרבו רשות בו און ער וויל זיך פודה זיין מיט כסף, דאס וועט אים נישט מתיר זיין, דווקא א שטר. פרעגט די גמרא הרי איז דאך א סתירה רבי אליין, והתניא, מען האט געזעהן פריער אין דף לח, רבי אומר טאמער איינער האט מקדיש געווען די עבד, האט רבי געזאגט, אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, טאמער די עבד גיט געלט פאר די אדון, פאר די גזבר, קען ער ארויס גיין לחירות, מפני שכמוכרו לו, ס'איז אזוי ווי די גזבר האט אים פארקויפט. זעהט מען אז א עבד איז נפדה נישט נאר מיט א שטר, נאר אויך מיט כסף. איז וויאזוי זאגט רבי דא אז אין לו תקנה אלא בשטר? זאגט די גמרא ניין, הכי קאמר. רבי זאגט טאקע אין לו תקנה או בכסף או בשטר, ביסט גערעכט רבי איז מודה אז ער קען האבען א תקנה סיי דורך כסף סיי דורך שטר, אבער אין די פאל דא פון המפקיר עבדו האט ער נישט קיין עצה נאר בשטר, ווייל והאי פקע ליה כספו, דא איז די קנין כסף שוין פקע ווייל ער האט אים מפקיר געווען, איז דא די איינציגע וועג ער זאל קענען חתונה האבען איז דווקא מיט א שטר שחרור, אבער אלגעמיין אן עבד וואס איז זיך פודה מיט כסף אין הכי נמי, אזוי ווי שטר איז אים מוציא לחירות לגמרי הוא הדין כסף וועט אים מוציא זיין לגמרי. אבער ס'איז לאפוקי מהאי תנא, ס'איז דא א תנא וואס דינגט זיך, ס'איז דא א תנא וואס האלט אז דווקא שטר איז אים מוציא לחירות אבער כסף בלא שטר נישט. ווער איז די תנא? רבי שמעון. דתניא רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא, יכול יהא כסף גומר בה כדרך ששטר גומר בה, איך וואלט געטראכט אזוי ווי שטר איז גומר. ס'מאכט א עבד ארויסגיין לחירות גמור, די זעלבע זאך איז פדיון בכסף זאל אויך האבן די זעלבע דין, ווייל מ'לערנט א גזירה שווה, ווייל מ'לערנט א היקש פון פדיון צו שטר, ווייל ס'שטייט, שטייט והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה, איז וואלט איך געמיינט אז כסף קען פועל'ן אזוי ווי שטר, אויף דעם זאגט רבי שמעון משום רבי עקיבא ניין, תלמוד לומר והפדה לא נפדתה, אורעה כל הפרשה כולה ללא חופשה, לומר לך שטר גומר בה ואין הכסף גומר בה, אזוי ווי די פסוק רעדט זיך דא וועגן א חצי שפחה און א חצי בת חורין וואס האט חתונה געהאט מיט א עבד עברי, עבד עברי קען חתונה האבן מיט א חצי שפחה חצי בת חורין, און טאמער איינער איז בא, אזא פרוי הייסט א שפחה חרופה, טאמער איינער איז בא עליה, האט זי נישט קיין דין פון א אשת איש, ס'איז נישט דא קיין מיתה, ס'האט א דין פון שפחה חרופה וואס איז דא א קרבן אשם. טאמער זי וואלט געהאט א פדיון, טאמער זי וואלט שוין געווארן א בת חורין, און זי איז חתונה געהאט מיט א עבד עברי, דעמאלטס הבא עליה איז חייב מיתה, אזוי ווי הבא על אשת איש. זאגט די פסוק פארוואס איז נישט דא קיין מיתה, זאגט די פסוק והיא שפחה נחרפת לאיש, והפדה לא נפדתה, זי האט נישט געהאט קיין גאנצע פדיון, או חופשה לא ניתן לה, ס'איז נישט געגעבן געווארן קיין שטר שחרור, ממילא איז דא א קרבן אשם.

אבער די כס אבער די כסף איז לא מעלה ולא מוריד, אפילו ס'וואלט געווען א גאנצע פדיון מיט כסף, וואלט זי נאך אלץ נישט געהאט א דין פון אפילו בת חורין, כדי עס זאל זיין דא א דין מיתה. איז דאס זאגט ער דא שטייט והפדה לא נפדתה, אורעה כל הפרשה כולה דלא חופשה, די תורה איז מסיים מיט די ווערטער כי לא חופשה, לאומר לך אז די עיקר וואס פעלט דא איז די שטר, שטר גומר בה ואין הכסף גומר בה, שטר אליין קען ער מאכן א בת חורין, אבער כסף אליין אן שטר וועט נישט העלפן. אמר רמי בר חמא אמר רב נחמן, הלכה כרבי שמעון, אז פדיון בכסף אן א שטר איז נישט מתיר די עבד מיט א בת חורין. רב יוסף בר חמא אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי שמעון, כסף העלפט אזוי ווי שטר. אשכחיה רב נחמן בר יצחק לרבא בר שאילתא. דהוה קאי אפיתחא דבי תפלה געשטאנען ביי די טיר פון בית מדרש, אמר ליה האט ער אים געפרעגט פאר רבא בר שאילתא הלכה או אין הלכה, מען פסק'נט ווי רבי שמעון אדער נישט? אמר ליה אני אומר אין הלכה, איך האלט מען פסק'נט נישט ווי רבי שמעון, נאר וואס לעולם מיט פדיון כסף ווערט מען א בן חורין, אבער רבנן דאתו ממחוזא אמרי זיי האבן געזאגט אז אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן הלכה מען פסק'נט יא, ווי ר' שמעון. וכי אתאי לסורא ווען איך בין אנגעקומען צו סורא אשכחתיה לרבי חייא בר אבין, איך האב געפונען רבי חייא בר אבין, אמרי ליה איך האב אים געפרעגט, אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה, זאג מיר יעצט די מעשה, וואס האבן זיי דא געהערט פון ר' נחמן אז זיי האבן געמיינט אז ר' נחמן האט גע'פסק'ענט אז ר' נחמן האט געפסקנט הלכה כר' שמעון, ער האט אזוי געזאגט בפירוש, אמר לי כ'וועל זאגן די מעשה, ס'איז געווען אזוי, דההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרע, ס'איז געווען א שפחה וואס די אדון איז געווען א שכיב מרע, געהאלטן ביים שטארבן, אתיא בכיא קמיה, די שפחה איז געקומען פאר די אדון, זי האט געוויינט, אמרה ליה, עד אימת תשתעבד ותיזיל ההיא אתתא, ווי לאנג דארף זיך מוטשען די שפחה, דאס הייסט זיך אליין, אן קיין שחרור. שקל כומתיה, האט רחמנות געהאט אויף איר, האט ער גענומען זיין היט, שדא בה, ער האט איר געווארפן זיין היט, אמר לה, זיל קני הא וקני נפשך, זיי קונה מיין היט, און דורך דעם וועסטו זיך קונה זיין לחירות. דאס הייסט, ער האט געוואלט מאכן א קנין חליפין, אזוי ווי עס איז שייך דא פדיון כסף, חליפין איז במקום כסף, האט ער איר געווארפן א היט, זי זאל אויפהייבן די היט קונה זיין חליפין. און דורך דעם וועט ער איר מקנה זיין זיך אליינס לשחרור. נאך די מעשה אתו לקמיה דרב נחמן, און מ'האט געוואלט וויסן וואס איז די הלכה מיט די פרוי, איז זי נשתחרר געווארן צו נישט? אמר להו לא עשה ולא כלום, האסט גארנישט אויפגעטון. מאן דחזא, דער וואס האט געזען די מעשה האט אויסגעלערנט פון די מעשה אז סבר משום דהלכה כרבי שמעון, אז רב נחמן האט גע'פסק'נט לא עשה ולא כלום ווייל ער האלט ווי רבי שמעון, און רבי שמעון זאגט אז אפילו איך בין משחרר דורך כסף, פיין די קנין ממון עס גייט אפשר אראפ, אבער די קנין איסור גייט נישט אראפ אן קיין גט שחרור, ממילא דא ווי ר' נחמן האט געזאגט לא עשה ולא כלום, האט ער געמיינט לא עשה ולא כלום מתיר צו זיין די שפחה לישראל, אין הכי נמי די שעבוד ממון איז אראפ, ווייל ער האט איר טאקע משחרר געווען דורך כסף, חליפין איז במקום כסף, אבער מען פסק'נט ווי ר' שמעון אז זי איז נישט יוצא לגמרי לחירות אן קיין שטר שחרור. ממילא זאגט רבא בר שאילתא אז דער גאנצער פסק פון ר' נחמן וואס ער פסק'נט כאילו ווי ר' שמעון איז א טעות גמור, ווייל דאס איז נישט געווען דער פשט אין ר' נחמן, ולא היא, אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה, ווען ר' נחמן האט געזאגט לא עשה ולא כלום האט ער געמיינט לא עשה ולא כלום אז אפילו דער שעבוד בלייבט, זי נאכאלץ משועבד אלס עבד, גארנישט איז נפקע געווארן ווייל דער גאנצער קנין האט נישט געהאט קיין הענט און פיס, פארוואס? ער האט געוואלט מאכן א קנין חליפין, משום דהוה ליה כליו של מקנה, ס'איז דא א מחלוקת חליפין צי ס'ארבעט מיט כליו של קונה, כליו של מקנה, אונז פסק'ענען כליו של מקנה, די מקנה גיט די קונה זיין סודר, ווען די לוקח איז מגביה די סודר, איז ער קונה די סודר, און אנשטאטס דעם איז ער, נאכאמאל, מען פסק'ענט כליו של קונה, ווען די לוקח גיט די מקנה זיין סודר, איז די מקנה קונה די סודר פון די לוקח, אנשטאטס דעם איז ער מקנה די חפץ, איז דא אויכעט, זי די שפחה וואלט געדארפט געבן איר סודר, צו די אדון און דורך דעם וואלט די אדון מקנה געווען די שפחה לחירות. איז דאס איז געווען דער פראבלעם פון ר' נחמן אז לא עשה ולא כלום מיינט אז גארנישט האט געהאלפן דא, נישט די קנין ממון נישט די קנין איסור. אבער דארטן ווי די קנין ממון העלפט, ס'איז געווען אמת'ע פדיון בכסף ווען ס'וואלט געווען ליציאה בכליו של קונה קען זיין ר' נחמן וואלט מסכים געווען אז זי גייט ארויס לשחרור גמור, נישט ווי ר' שמעון. יעצט רש י פרעגט, אין הכי נמי ס'האט נישט געהאלפן דא די חליפין, אבער פארוואס העלפט נישט די כלל פון דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי? זאגט רש י דא האט ער געוויזן קלאר ער וויל נישט זי זאל ארויסגיין מיט דברי שכיב מרע ער האט דאך געמאכט א קנין חליפין איז ער מגלה דעת ער וויל איר משחרר זיין מיט די קנין און די קנין איז דאך נישט געלונגען ממילא האט עס נישט געהאלפן. אמר רב שמואל בר אחיתאי אמר רב המנונא סבא אמר רב יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב המנונא הלכה כרבי שמעון אבער ולא היא, אין הלכה כרבי שמעון.